ספר הושע פרק י ג צווייטע חלק ס' פרשה י ז, און אונז גייען אריין לערנען איין פסוק אין די נעקסטע פרק וואס איז פרק י ד וואס איז זיכער א המשך פון די פרשה, און נאכדעם הייבט זיך אן א די לעצטע פרשה וואס דאס איז שובה ישראל דאס גייט זיין די נעקסטע שיעור. זאגט די נביא, און דאס איז ממש מען דארף לערנען די המשך הספר זעט מען אז ס'איז זייער שיין אזוי ענדיגט זיך די ספר, און די נעקסטע שטיקל די נעקסטע פרשה איז שובה ישראל אז נאכדעם וואס די נביא זאגט דא צרור עון אפרים צפונה חטאתו ס'איז צוזאמגעבינדן געדענקט גוט מען איז נישט פארגעסן געווארן צו די די חטא פון אפרים וועט ער שפעטער זאגן אז עם כל זה זאגט דער אייבערשטער איך וועל דיך מוחל זיין אז תשובה טון איז דא שטייט די פרשה איז ממש די פרשה אזוי ווי די שטארפסטע פרשה וואס פון זיין חטא פון זיין עונש ס'איז צוזאמגעבינדן ס'איז געדענקט אזוי גוט איינגעפאקט די חטא פון אפרים צפונה ס'איז באהאלטן ס'איז גוט אוועקגעלייגט אזוי ווי צפון פון די אפיקומן ס'איז גוט אוועקגעלייגט חטאתו. ער זאגט אזוי חבלי יולדה יבואו לו. הוא בן לא חכם כי עת לא יעמוד במשבר בנים. ס'גייט קומען צו אים, אזוי ווי ער זאגט די חטא, מען האט נישט פארגעסן די חטא, די אייבערשטער געדענקט, האט גוט געדענקט, ער כאפט נישט, ס'גייט קומען צו אים חבלי יולדה. איז ער נישט גענוג קלוג, ער איז נישט קיין חכם, ער איז נישט קיין רואה את הנולד, זייער אינטערעסאנט, א חכם איז א רואה את הנולד, א חכמה איז א פרוי וואס איז מיילדת א וולד, יא, א חכם דארף זען הנולד, און ער וואלט געווען א קלוגע חכם, א קלוגע זון, וואלט ער גע'עומד געווען במשבר בנים, די רדק זאגט אז א קלוגע יונגל קומט ארויס שנעל פון זיין, פון די רחם, ער רודפ'ט נישט די מאמע זאל זיין א מקשה לילד, און על כל פנים מיינט ער קען נישט העלפן, ער קען נישט עפענען די רחם, דאס הייסט ער זעהט נישט את הנולד, ער מיינט אז עס וועט אלעמאל זיין וואס איז דא, און אסאך מאל אזוי ווי די, קען זיין אז צפונה חטאתו, אזוי ווי מלשון מעוברת, עס איז באהאלטן, זי איז טראגעדיג, עס איז אינסייד מען זעהט עס נישט, ער כאפט נישט אז עס גייט געבוירן ווערן, און ער מיינט אז עס גייט אנגיין לנצח די די עובר. יעצט זאגט ער, מיד שאול אפדם, ממות אגאלם, דאס איז לכאורה מיינט צו זאגן איך וואלט, איך וואלט אים אויסגעראטעוועט, פודה געווען, אויסגעלייזט פון שאול, איך וואלט אים אויסגעלייזט פון מות, אבער דערווייל, וויבאלד האסט נישט געטון ריכטיג, אבער ס'איז אלץ דא דער חטא, אהי דבריך מות, אהי קטבך שאול, נוחם יסתר מעיני. לכאורה דארף מען טייטשן אזוי, אהי דבריך, ס'רעדט פון אזוי ווי דבר וקטב, דיין די דבר גיי איך שיקן, דבריך מלשון דבר, נישט נאר מלשון רעדן, מלשון מכת דבר, די דבר וועט איך שיקן, ס'איז אויך א לשון דיבור, וואס איז טויט, קטב, די קטב מרירי וואס איך גיי שיקן איז פון שאול, נוחם, זיך צו ריגרעטן, יסתר מעיני, וועט אוועק גיין פון מיין, פון מיין פנים, אין אנדערע ווערטער, כאילו די מידת החרטה גייט זיך באהאלטן, איך גיי נישט חרטה האבן, איך גיי טון וואס איך זאג, איך גיי דיך הרג'נען, איך גיי נישט דיך פודה זיין מן המוות אזוי ווי איך וואלט געטראכט פריער. און ער זאגט כי הוא בין אחים יפריא, ווען ער, מען וואלט געווארט, ער וואלט געווען פריער א פרה פרה ורבה, בין אחים צווישן די ברידער, יפריא, אסאך פירות געהאט. למעשה אבער, ווען, וויבאלד ער געזינדיגט, יבוא קדים רוח השם, יבא קדים רוח אדני ממדבר עולה, ס'וועט קומען פון די מדבר א רוח פון מדבר קדים, ס'שטימט אויך מיט דעם וואס די מלך איז געקומען פון אשור איז מער פון צד מזרח, ויבוש מקורו ויחרב מעיינו ס'וועט איינטרוקענען זיין מקור, ס'וועט חרוב ווערן, טרוקן ווערן אויך זיין מעיין, זיין קוואל, דאס הייסט ער האט נישט מער קיין קינדער, והוא ישסה, ס'הייסט דער רוח קדים, דער מלך וואס קומט פון מדבר, פון מזרח,

שומרון וועט באשולדיגט ווערן ס'איז כאילו כאילו יצא הפסק אז זי איז חייב, פארוואס כי מרתה באלהיה זי האט מורד געווען דער אייבערשטער אין איר גאט, ממילא וועלן זיי פאלן שווערד, עולליהם איר קליינע קינדער ירוטשו וועלן צעבראכן ווערן צעשטאכן ווערן, והריותיו און זיינע טראגעדיגע מאמעס יבוקעו וועלן צעשפאלטן ווערן. זעט כסדר די סארט תוכחות וואס ער זאגט דא גייט זייער אסאך רעדט וועגן פירות און זייער אסאך וועגן קינדער ס'הייסט אז די קינדער גייען אין גלות אדער אז מ'הארגעט די קינדער, ס'איז זעט אויס זייער א אקטואלע זאך פאר דער נביא.